אורייתא! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ל ה עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. די משנה גייט יעצט אדורכרעדן וועלכע זאכן קען איך נוצן צו מאכן מיין מצות. אונז ווייסן ס'איז דא א מצוה מדאורייתא צו עסן מצות, ווי אזוי דארף איך זיי מאכן? וועלכע זאך קען איך נוצן צו מאכן מצות? איז זאגט די משנה אזוי, די ערשטע זאך וואס דו קענסט נוצן איז בחיטים, ווייצן, בשעורים, קענסט נוצן בארלי, בכסמין, איז ספעלט, בשיפון, איז מיט ריי, און בשיבולת שועל, דאס זענען אויטס, דאס זענען די חמשת מיני דגן וואס די משנה זאגט דו קענסט זיי נוצן צו גיין מאכן דיינע מצות. איז די משנה גייט יעצט ווייטער גיין און אדורך רעדן וועלכע תנאים מוז זיין אין דעם, דאס הייסט נארמאל אונז ווייסן א איד דארף געבן תרומה, דארף געבן מעשרות, וואס איז די הלכות, וואס איז יא גוט און וואס איז נישט גוט, איז לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. א ישראל שטייט און ער האט דא זיין גאנצע פעלד ס'איז אים געוואקסן שיינע תבואה, יעצט קומט די צייט ער האט אפגעשניטן די גאנצע תבואה, איז די הלכה אז די מינוט וואס דו האסט געשניטן די תבואה, בעצם יעצט מעג מען נאך אלץ עסן, דאס הייסט דו מעגסט עראי'דיג, קענסט אביסל ארויסכאפן, קענסט אביסל נאשן, דאס מעג איך עסן, נישט קיין אכילת קבע, אבער אכילת עראי דאס מעג איך יא מאכן. די מינוט וואס עס איז געווען מירוח, עס איז שוין געווען רואה פני הבית, דאס הייסט מען האט שוין געמאכט אלע מלאכות, יעצט איז עס גרייט אויף אוועקצולייגן, איז יעצט דא א מצוה אז מען דארף געבן תרומות מעשרות, און פון די מינוט, די מינוט עס איז רואה פני הבית, טאר איך שוין נישט עסן אפילו נישט קיין אכילת עראי. איז קומט דער ישראל, האט ער דא זיין תבואה וואס איז רואה פני הבית, איז די ערשטע זאך וואס ער דארף טון איז, דארף ער געבן תרומה. גייט ער צום כהן, און ער געבט אים צוויי פראצענט פון די גאנצע תבואה וואס ער האט. וואס ער האט נאר צוזאמגענומען דעם גאנצע יאר, נעמט ער דא צוויי פראצענט, און ער גייט דאס געבן פאר'ן כהן, דאס איז די תרומה. די נעקסטע שלב איז, נאכדעם פון וואס איז איבערגעבליבן גייט ער צום לוי און ער געט אים מעשר, געט אים צען פראצענט פאר'ן לוי פון אלע תבואה וואס איז אים געוואקסן און וואס איז איבריג נאכדעם וואס ער האט שוין געגעבן זיין תרומה. די נעקסטע שלב איז, די מעשר עני, אדער מעשר שני, ווענדט זיך וועלכע יאר פון שמיטה עס איז, אויב ס'איז די ערשטע, די צווייטע, די פערדע און די פופטע יאר, דעמאלטס איז דא הלכות פון מעשר שני, דאס הייסט ס'איז דא א קדושה אויף נאך צען פראצענט, וואס דאס נעמט ער ארויף צו ירושלים און דארטן עסט ער עס. אויב ס'איז אים צופיל, ער וויל עס נישט ארויפנעמען, האט ער א אפשן, ער קען עס גיין פודה זיין, און שפעטער די געלט נעמט ער קיין ירושלים און דארטן ווייטער קען ער קויפן עסן דערמיט. אויב ס'איז אבער די דריטע יאר מיט די זעקסטע יאר, דעמאלס איז דא א מצוה פון מעשר עני, ס'הייסט נישט דא קיין קדושה אויף די לעצטע צען פראצענט, אבער א מצוה זאל געבן א עני זאל טרעפן עניים און זיי געבן די תבואה. יעצט נאך א חיוב איז דא פאר די לוי, די לוי נאכדעם וואס ער האט באקומען די צען פראצענט וואס דאס איז זיין מעשר, האט ער א חיוב צו געבן תרומת מעשר, דארף ער גיין צום כהן, און ער געט אויף פאר'ן כהן צען פראצענט פון וואס ער האט באקומען פונעם ישראל, דאס איז זיין תרומה מעשר. איז יעצט די משנה גייט אדורכגיין און מסביר זיין ווען טאר איך יא עסן טאמער האט ער עפעס נישט געמאכט און ווען טאר איך נישט עסן. איז זאגט די משנה אזוי, ויוצאים בדמאי, מען איז יוצא מיט דמאי, דאס הייסט טאמער קויף איך תבואה פון עם הארץ, וואס איך בין נישט זעכער צו ער האט יא געגעבן תרומה מעשרות, איז נארמאל תרומה האבן זיי געגעבן, אבער מעשרות איך בין נישט זעכער צו זיי האבן יא געגעבן צו נישט, איז אז דו גייסט צום עם הארץ קויפסט תבואה פון אים, ויוצאים בדמאי קען מען יוצא זיין מיט זיין תבואה און מאכן מצות דערפון. ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו, אויב דער לוי האט האט די מעשר וואס ער האט באקומען און האט שוין געגעבן די תרומה צום כהן, קען איך נוצן די תבואה און קען איך גיין מאכן מצות דערפון. ובמעשר שני והקדש שנפדו, אז איך האב מעשר שני אדער איך האב הקדש וואס מען האט עס אויסגעלייזט, אזוי האבן מיר שוין פריער געשמועסט, מען קען עס אויסלייזן, דעמאלטס קען איך נוצן וואס מען האט אויסגעלייזט, דאס הייסט די תבואה וואס איז געבליבן דא קען איך נוצן צו מאכן מצות. והכהנים בחלה ובתרומה, כהנים וואס האבן באקומען חלה, אדער כהנים וואס האבן באקומען תרומה, קענען זיי גיין מאכן פון דעם זייערע מצות. און די גמרא גייט שוין מסביר זיין לכאורה יעדע פאל וואס די חידוש דערפון, פארוואס עס איז נישט פשוט, דאס וועל מען איבערלאזן פאר די גמרא. איז זאגט די משנה ווייטער, אבל לא בטבל, וואס איך קען נישט נוצן איז טבל, אזוי האט מען שוין פריער געשמועסט, נאכדעם וואס מען שניידט עס, ס'איז רואה פני הבית, וואס בעצם יעצט איז עס גרייט, איז דא א מצוה צו גיין געבן תרומות מעשרות, ווי לאנג דו האסט נישט געגעבן תרומות מעשרות, האט עס א דין ווי טבל, און ממילא קען איך עס נישט טון און איך קען עס נישט עסן און איך קען עס נישט נוצן פאר מצות. ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו, אויך נישט קיין מעשר ראשון וואס די לוי האט וואס ער האט נאכנישט געגעבן צום כהן, ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו, אויכעט אויב האב איך מעשר שני אדער הקדש וואס מען האט נאכנישט אויסגעלייזט, מעג איך דאס שוין נישט נוצן צו מאכן מיינע מצות. יעצט חלות התודה, ורקיקי נזיר, די ברויט וואס מען האט גענוצט פאר תודה אדער די רקיקי נזיר, איז זאגט די משנה אזוי, עשאן לעצמו, אויב האט עס געמאכט פאר זיך, דאס הייסט ער דארף ברענגען א קרבן, יעצט טראכט ער, ווייסט וואס, אנשטאט צו ברענגען די קרבן, ווייל ער האט נאך גארנישט געטון מיטן קרבן, וויל ער נוצן די ברויט, דאס איז זיין זיין מצות, אויף דעם זאגט די משנה, אין יוצא בהן, מען קען זיך נישט נוצן דערמיט, אבער עשאן למכור בשוק, יוצאין אויב נוצט ער עס, ער האט פשוט פארקויפט, מענטשן וואס דארפן ברענגען קרבנות קענען קומען צו אים צו קויפן די ברויטן, דעמאלס זאגט די משנה דעמאלס יוצאין קען איך עס יא גיין נוצן. איז זאגט די גמרא, תנא האבן מיר געלערנט, כוסמין, וואס מיינט כוסמין? די ספעלט, מין חיטין, דאס איז פון די משפחה פון חיטין. שיבולת שועל ושיפון, די אויטס מיט די ריי, דאס איז מין שעורין, דאס איז פון די משפחה פון שעורין. למאי נפקא מינה, איז רש"י מסביר מען רעדט דא לגבי תרומה, אונז ווייסן אז א ישראל האט א גאנצע פייל פון תרומה אבער ער האט פון פארשידענע זאכן וואס ער דארף געבן תרומה, איז אויב ס'איז די זעלבע סארט, די זעלבע משפחה, קען איך נעמען פון איין פייל און יוצא זיין די גאנצע זאך, אבער פון צוויי פארשידענע זאכן קען איך נישט געבן קיין מעשר איינס אויפן צווייטן, און ממילא זאגט די גמרא דא, זאלסטו וויסן די אויטס דאס אדער מיט דאס מיט די ריי דאס איז א חלק פון דאס פון די משפחה פון שעורין דאס הייסט אז דו האסט שעורין און דו האסט די שיבולת שועל אדער דו האסט די שיפון קענסט זיי אלע נעמען צוזאמען און פון איינס קען איך געבן תרומה פאר די גאנצע זאך די זעלבע זאך מיט די כוסמין דאס איז פון די משפחה פון די חיטין און ממילא קען איך נעמען פון איינס אריבער אויפן צווייטן. און זאגט די גמרא יעצט כוסמין גולבא, כוסמין אין אראמעיש הייסט גולבא, שיפון אין אראמעיש הייסט דישרא, שיבולת שועל איז אין אראמעיש שבילי תעלא. און זאגט די גמרא יעצט ווייטער הני אין אורז ודוחן לא, די גמרא איז מדייק, לכאורה קומט דאך אויס, אונזערע משנה האט געזאגט ס'דא פינף זאכן וואס איך מעג זיי נוצן צו מאכן מיינע מצות, און ממילא זאגט די גמרא לכאורה דווקא הני אין, די פינף זאכן קען איך נוצן, אבער אורז ודוחן, דאס קען איך נישט נוצן, אורז, דאס איז רייז, וואס קען איך נישט נוצן, און דוחן איז מילעט, אויף דעם זאגט די גמרא לכאורה, ווי ס'משמע פון די משנה ס'נישט דא קיין היתר אויף זיי צו נוצן פאר מצות. אויף דעם פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון ווי ווייסטו אזא זאך, פון ווי ווייסט די משנה אז דאס קען איך נישט נוצן? אמר רבי שמעון בן לקיש, זאגט רבי שמעון בן לקיש, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב, אמר קרא, די תורה זאגט לא תאכל עליו חמץ, אז זאלסט נישט עסן אויף דעם חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, איז ממילא די פסוק לייגט צוזאם די מצות מיטן חמץ, זאגן זיי, וואס איז פשט, וואס וויל די תורה דיר קומען אויסלערנען, זאגט די תורה אזוי, דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה, וועלכע זאך קענסטו נוצן צו גיין מאכן דיין מצות, דאס מוז זיין א זאך וואס קען ווערן חמצ'דיג, יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ, וויבאלד די קומען נישט צו חמץ אלא לידי סירחא נאר וואס ס'ווערט פארפוילט אפשר ס'הייבט אן צו שמעקן, אבער צו קומען צו חמצ'דיג ווערן קענען זיי נישט ווערן חמצ'דיג, און ממילא וויבאלד זיי קענען נישט ווערן חמצ'דיג, אויב אזוי זאג איך אז דאס איז נישט קיין זאך וואס איך קען נוצן צו מאכן מצות, דאס הייסט זאגן זיי אלע דריי ס'איז דא א תנאי וועלכע זאך קען איך נוצן פאר מצות, דאס מוז זיין א זאך וואס קען ווערן חמצ'דיג, היות דער אורז, דער דוחן קען נישט ווערן חמצ'דיג, אויב אזוי זאגן זיי קען איך עס נישט נוצן צו גיין מאכן מצות. זאגט די גמרא אבער מתניתין דלא כרבי יוחנן בן נורי, אונזער משנה קריגט זיך מיט רבי יוחנן בן נורי, הייסט רבי יוחנן בן נורי האט נישט שטימען ווי דאס, פארוואס? דאמר, ווייל ער האלט, אורז מין דגן הוא, וחייבין על חימוצו כרת, ער האלט ניין, אורז איז יא מין דגן הוא, און אויב גייט עס ווערן חמץ, דעמאלס באקומסטו כרת, און ממילא אויב האלט ער טאקע אז אורז מיט דוחן איז א זאך וואס קען יא ווערן חמצ'דיג, לכאורה וואלט עס געדארפט קענען נוצן פאר מצות אויכעט, אבער די משנה ציילט עס דאך נישט אויף, די משנה זאגט נאר חמשת מיני דגן, און זיי לייגט נישט צו די אורז מיט די דוחן, אלא מאי מוז זיין, מען קריגט זיך מיט רבי יוחנן בן נורי. זאגט די גמרא דתניא, וואו זעהן מיר די מקור דערפון, זאגט די גמרא דתניא רבי יוחנן בן נורי אוסר באורז ודוחן מפני שקרוב להחמיץ, א תבשיל וואס איז געמאכט געווארן פון אורז ודוחן, זאגט ער אז דו טארסט נישט עסן, ווייל ס'איז קרוב להחמיץ, זעה איך דאך פון דא אז ער האלט אז אורז ודוחן קענסט נישט מאכן א תבשיל דערפון ווייל ס'איז קרוב להחמיץ, קען ווערן חמצ'דיג. אויף דעם זאגט די גמרא איין מינוט איבעיא להו, איך וויל דא פארשטיין דיינע ווערטער, שקרוב להחמיץ מיינט דאס דקדים ומחמיץ? מיינט דאס אז רבי יוחנן בן נורי זאגט געב אכטונג פון אורז ודוחן, זיי קענען שנעלער ווערן טמא, קענען שנעלער ווערן חמצ'דיג, און ממילא זעסטו דאך טאקע אז ער האלט ס'קען ווערן חמצ'דיג, אויב אזוי ביסטו חייב כרת, אויב אזוי קען איך מאכן טאקע מצות דערפון, או דילמא זאג איך ניין, קרוב להחמיץ הוי, ער זאגט נאר אז ס'איז קרוב להחמיץ, אבער חמץ גמור לא הוי, אבער ס'איז טאקע חמץ דאס האלט ער נישט, און ממילא וויל די גמרא פארשטיין וואס האלט באמת ר' יוחנן בן נורי, דו זעהסט דאך די לשון וואס ער גענוצט איז קרוב להחמיץ, מיינט ער מיט דעם צו זאגן פארקערט געב אכטונג, ס'קען זייער זייער שנעל ווערן חמצ'דיג, און ממילא דארפסט אסאך מער אויך אכטונג געבן, אדער פארקערט ניין זאגט ער קרוב להחמיץ, ס'איז ענליך צו חמץ, ממילא דארפסט טאקע אכטונג געבן דערפון, אבער זאגן דו באקומסט כרת, זאגן דו גייסט מעגן מאכן מצות דערפון דאס האלט ער נישט. אויף דעם זאגט די גמרא תא שמע דתניא אונז האבן געלערנט אמר רבי יוחנן בן נורי אורז מין דגן הוא, אורז איז א מין דגן הוא, וחייבין על חימוצו כרת און ער זאגט קלאר, זאלסטו וויסן אז ס'קען ווערן חמצ'דיג און דו גייסט עובר זיין עסטו באקומען כרת, ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח און א מענטש קען יוצא זיין מיט דעם די מצוה פון מצות אויף פסח. וכן היה רבי יוחנן בן נורי אומר, און אזוי האט ער אויך צוגעלייגט און ער זאגט, קרמית חייבת בחלה, קרמית איז אויך א סארט דגן, און מען איז חייב אויף חלה דערמיט, און ממילא דו ביסט חייב אויף חלה, פשט ס'איז א געהעריגע דגן, אויב אזוי קענסטו מאכן מצות דערפון אויכעט. זאגט די גמרא, מאי קרמית, וואס איז טייטש קרמית? אמר אביי, שיצניתא, זאגט אביי עס מיינט שיצניתא, פרעגט די גמרא אקעי אבער מאי שיצניתא, וואס איז דען שיצניתא? אמר רב פפא, שיצניתא דמשתכחא ביני כלניתא, ס'איז אזעלכע קליינע שווארצע רינדיגע זאכן וואס וואס געפינט זיך אויף עפעס א ספעציעלע בוים, אדער ס'איז דא אנדערע וואס זאגן ס'איז פאפי סידס, און ממילא זעסטו פון דא אז ער האט צוגעלייגט נאך א זאך, נישט נאר אורז, נישט נאר אדורות, נאר שיצניתא איז אויך א זאך וואס איך קען נוצן, און אז דו עסט עס עס וועט ווערן חמצ'דיג, אוודאי ביסטו חייב בכרת, וועסט מאכן מצות דערפון קען איך גיין מאכן מצות דערפון. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש, עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש, א מענטש האט געמאכט זיין מצות, אנשטאטס צו נוצן נארמאלע וואסער, האט ער גענוצט דא מי פירות, ער האט גענוצט יין, שמן, דבש, דאס איז ער געגאנגען מאכן זיינע מצות, דאס הייסט, די דגן, דאס האט גענוצט די ריכטיגע, גענוצט איינער וואס מען מעג נוצן, אבער אנשטאטס לייגן וואסער האט ער גענוצט יין, שמן און דבש. זאגט די גמרא, אין חייבין על חימוצה כרת, איז די הלכה איז אז טאמער ס'איז געווארן חמצ'דיג, ס'הייסט מ'האט עס געלאזט צו לאנג, דעמאלטס ביסטו נישט חייב כרת. זאגט די גמרא, יתיב רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, די צוויי תלמידים רב פפא מיט רב הונא בריה דרב יהושע זענען געזעסן קמיה דרב אידי בר אבין, זיי זענען געזעסן פאר רב אידי בר אבין, ויתיב רב אידי בר אבין וקא מנמנם, זיי זענען געזעסן דארטן און ער איז איינגעשלאפן, זיין רבי רב אידי בר אבין איז איינגעשלאפן. איז אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא, האט דאס איינער פון די תלמידים, ס'הייסט רב הונא בריה דרב יהושע געזאגט צו רב פפא, מאי טעמא דריש לקיש, וואס איז די טעם פון ריש לקיש, פארוואס האלט ער מען קען נישט באקומען קיין כרת אויב די האסט גענוצט אנשטאטס וואסער, ביסטו געגאנגען האסטו גענוצט דארטן מי פירות. אמר ליה האט ער געזאגט, פשוט, דאמר קרא, די תורה זאגט לא תאכל עליו חמץ, זאגט ער, ער דרש'נט אזוי, דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו במצה, נאר א זאך, ווען באקומסטו כרת, דאס איז דווקא א זאך וואס דו וואלטסט געקענט נוצן פאר מצות, און חייבין על חימוצו כרת, און אויב וועט עס ווערן חמצ'דיג גייסטו באקומען כרת. מה שאין כן דא, והא הואיל ואין אדם יוצא בה ידי חובתו, דא וויבאלד איך קען עס נישט גיין נוצן צו גיין מאכן מיין מצות, פארוואס דהוה ליה מצה עשירה, וויבאלד אז דו לייגסט אריין מי פירות איז עס דאך נישט קיין לחם עוני נאר ס'ווערט א מצה עשירה, אויב אזוי קען איך עס נישט נוצן פאר מצות, אויב אזוי אין חייבין על חימוצה כרת. זאגט אים אזוי, דאס גייט האנט אין האנט, ווען באקום איך כרת? דאס איז דווקא א זאך וואס איך קען נוצן פאר מצות, דא קען איך גיין נוצן מצה עשירה, אז איך האב געמאכט א מצה מיט מי פירות קען איך עס נוצן פאר מצות? אוודאי נישט, פארוואס? ווייל ס'איז נישט כשר פאר מצות ווייל ס'איז נישט קיין לחם עוני, אוטומעטיקלי יעדע זאך וואס איך קען נישט נוצן פאר מצות, אפילו ס'איז געווארן חמצ'דיג, אבער קיין כרת איז נישט דא, זאגט אים א אינטערעסאנטע כלל. פרעגט ער אים צוריק, איתיביה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא, כ'על דיר ברענגען א ברייתא, די ברייתא זאגט, המחהו וגמעו, א מענטש האט געהאט חמץ, און האט עס פשוט אריין געלייגט אין וואסער האט ער עס געלאזט צוגיין, יעצט אם חמץ היא, אויב עס איז געווען א חמצ'דיגע זאך, למשל א ברויט האט ער אריין געלייגט אין וואסער איז אינגאנצן צוגאנגען, געמאכט א בריי דערפון, איז די הלכה איז ענוש כרת, אז ער גייט באקומען אויף דעם כרת. ואם מצה היא, אויב איז עס געווען א מצה וואס ער האט צעלאזט און יעצט אזוי האט ער עס געגעסן, איז די הלכה איז אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח, ער קען נישט יוצא זיין די מצוה פון מצה אויף פסח. אויב אזוי פרעג איך דיך, והכא דאין אדם יוצא ידי חובתו במצה, דא האסטו דאך א פאל, איך האב געהאט די חמץ וואס איך קען נישט יוצא זיין מצה אזוי, דאס הייסט כ'האב בעצם לאמיר זאגן א זאך א ברויט, דאס הייסט די אינגרידיענטס וואס איך קען בעצם נוצן צו מאכן מצות, און נאכאלץ זעסטו אז איך טאר נישט עסן די מצות אזוי, איך קען עס נישט עסן צוגאנגענערהייט, וחייבין על חימוצו כרת, אבער נאכאלץ אויב גייסטו עסן די ברויט אזוי, עסטו באקומען כרת, דאס הייסט איך האב א זאך וואס איז צוגאנגען, אויפן מצות איז עס נישט גוט, אבער חמץ איז עס יא, און דו זעסט דו באקומסט כרת, זע איך אז דיין כלל וואס דו זאגסט אז יעדע זאך וואס איך קען נישט נוצן פאר מצות איז נישט דא קיין כרת איז נישט אמת, און ממילא וואס פאר א תירוץ איז דאס? און ממילא פרעגט ער אים צוריק אויב אזוי לאמיר פארשטיין דא פשט, פארוואס זאגט ער אז טאמער דו נוצט מי פירות אז דו גייסט מאכן די מצות דערפון אויב אזוי באקומסט נישט קיין קורס? זאגט די גמרא, איתער בהו רב אידי בר אבין, רב אידי בר אבין האט זיך אויפגעכאפט,

אזוי האבן שוין פריער געלערנט אין גמרא אויבן, אז ס'מוז זיין א זאך, ווען דו מאכסט די מצה מוז עס זיין פון א זאך וואס קען ווערן חמצ'דיג, און ממילא ריש לקיש האט געהאלטן אז מי פירות קענען נישט ווערן חמצ'דיג, אז ס'קען נישט ווערן חמצ'דיג אויב אזוי איז נישט דא קיין פראבלעם פון כרת, און ממילא דאס איז די סיבה, נישט אזוי ווי ענק האבן געוואלט זאגן, ס'איז תולה צו קען איך יא מאכן מצות נישט מצות, נישט קיין שייכות, ס'מוז זיין א זאך וואס קען ווערן חמצ'דיג. ממילא וויבאלד די מי פירות איז נישט א זאך וואס קען ווערן חמצ'דיג, אויב אזוי איז עס נישט חמץ אויב אזוי איז נישטא קיין כרת, און ממילא זאגט די גמרא דאס איז די סיבה און עס האט גארנישט ווי ענק האבן געוואלט מסביר זיין איינער פארן צווייטן. אויראיסא.